בזכות החתן התמים הרב מנחם מענדל הכהן והכלה מרת חנה שיחיו טייטלבוים ליום חתונתם בשעה טובה ומוצלחת ב' דראש חודש מרחשוון תשפ ד. ב' חלקים משיחת ב' דראש חודש מרחשוון תשמ ג. בפרט נאך אז דאס בהשגחה פרטית איז דער צוזאמענקומען אין ראש חודש, און ראש חודש וואס איז פארבונדן מיט פרשת נח, און ווי באוואוסט די ווארט פון דעם אלטן רבי'ן אז מען דארף לעבן מיט די פרשה און מיט די פסוקים וואס זיי זענען פארבונדן מיט די ט, אין וועלכע ער געפינט זיך איצטער, זעט מען אז די ערשטע פסוקים פון פרשת נח בכלל, ובפרט דער חלק פון פרשת נח וואס איז פארבונדן מיט יום השני, מיטן מאנטאג פון פרשת נח, רעדט זיך דארטן אז דער אייבערשטער האט געזאגט נח'ן בא אל התיבה, טייטשט אפ דער בעל שם טוב. אז דער אייבערשטער זאגט אן יעדער אידן ער זאל אריינגיין אל התיבה אין א קאסטן וואס זי באשיצט אים פון פארשידענע נישט געוואונטשענע זאכן וואס טרעפן אין וועלט, און וואו אין וואס באשטייט אט דער קאסטן וואס באשיצט אים, באשטייט ער פון תיבות התורה התפילה והתורה פון די ווערטער וואס זיי ווערן אויכעט אנגערופן בשם תיבה, דער זעלבער אויסדרוק ווי מען זאגט עס אויפן אינהאלט פון א באשיץ קאסטן, א שוץ קאסטן, איז דאס יעדער ווארט פון תפילה, פון דאווענען, און יעדער ווארט פון תורה, ווערט דאס א מגן און א תיבה וואס זי באשיצט א אידן. און ווי דערציילט אין די פסוקים פון דעם חלק פון היינטיגן טאג, אז דאס איז געווען א באשיצונג ניט נאר פאר נח'ן אליין, ס'איז געווען א באשיצונג פאר זיין פרוי און פאר זיינע קינדער און פאר זייערע פרויען, און ס'איז געווען א באשיצונג פאר דער גאנצער וועלט, ווארום אין דער זעלבער תיבה וואס ביי אים איז דאס געווען די תיבות, די ווערטער, פון תפילה ותורה, האט ער אריינגענומען פון יעדער מין, אפילו פון בעלי חיים, און אפילו פון צמחים, פון געוויקסן. ווי ער דערציילט אין מדרש, האט ער דאס אריינגענומען אין דער תיבה, און דורך דערויף איז דערנאך געווארן אן עולם חדש, א באנייטע וועלט, וואס זי איז ווערט אויכעט די הקדמה און די הכנה צו דעם עולם חדש, ווען ס'וועט זיין די ביאת משיח צדקינו, ווי מ'זאגט אין דער הפטרה פון נח. אז פונקט ווי מי נח וואס דער אייבישטער האט דעמאלט נשבעתי אז מער וועט ער ניט מאכן קיין מבול רחמנא ליצלן, איז כן נשבעתי מקצוף בך, גיט דער אייבישטער א שבועה אז חס ושלום ער וועט קיינמאל ניט זיין ניט צופרידן פון אידן, און ווי אזוי, אין וואס פאר אן אופן וועט עס זיין, ווי מען זאגט אין אנהייב פון דער הפטרה, הרחיבי מקום אהלך, אז מען דארף מאכן די אוהל, די געצעלטן און די הייזער פון אידן, אין אן אופן פון הרחיבי, און אלס אין א ברייטערן אופן מלכתחילה אריבער, און דעמאלט וועט זיין דער ימין ושמאל תפרצי. ס'וועט זיין דער ופרצת אין אלע זייטן, און ס'וועט זיין מיט אן אופן של שמחה, ווי מען דערציילט דאס אין דער הפטרה, און כאמור לעיל איז נאך אויכעט בהשגחה פרטית אז דאס קומט אויכעט אויס אין ראש חודש פון פון חודש חשוון, וואס בנוגע צו חודש חשוון בכלל, וואס ווי בשעת מען גיבט א קוק איינפאך זעט מען לכאורה אז ער איז ביי זיך אראפגעפאלן לגבי חודש תשרי און אנדערע חדשים, חודש תשרי האט מען אסאך ימים טובים מרובה במועדות, חודש כסלו וואס קומט נאך חשוון האט מען די טעג פון חנוכה, א טייל פון זיי אויך אין חודש טבת, אזוי אויך אין חודש שבט האט מען חמשה עשר בשבט, אין אדר האט מען פורים, בניסן האט מען פסח מיט דער גאולה וכו', אז מען גיט זיך, קוקט זיך צו צו חודש חשוון, געפינט מען ניט קיין יום טוב אפילו ניט בדוגמא פון דעם יום טוב פון חמשה עשר בשבט וכיוצא בזה. דערציילט ער אבער אין ילקוט שמעוני פון מלכים אז דער ערשטער בית המקדש האט אים שלמה המלך פארענדיגט די אלע צוגרייטונגען און זיין בויען אין חודש חשוון, דערנאך האט אים דער אייבערשטער געזאגט ער זאל ווארטן ביז מאכן חנוכת הבית ביז דעם חודש תשרי נאך דערויף איז ערקלערט ער אין מדרש אז חודש חשוון האט זיך איז ער געווארען פארשעמט און חס ושלום אז דער אייבישטער זאל עמיצן פארשעמען זאגט ער אין מדרש אז דער חנוכת פון בית המקדש השלישי וואס וועט געבויט ווערען על ידי משיח צדקינו וועט עס זיין אין חודש חשוון. וואס איז דערפון ניט דער פשט אז מען דארף חס ושלום ווארטן ביז משיח מיטן ביאת משיח ביז חודש חשוון, יעדער איד דאווענט און איז מתפלל און האפט אז דער אייבערשטער וועט מקיים זיין זיין תפילה אז ס'וועט זיין לישועתך קיווינו כל היום אז ס'קומט די ישועה דורך צמח דוד עבדך אין דעם זעלבן טאג היום אם בקולו תשמעו בשעת משיח וועט קומען גלייך און בדרך ממילא וועט מען פראווען די חנוכת בית המקדש השלישי נאר פונקט אזוי ווי ביי שלמה המלך האט מען געדארפט ווארטן דער בית המקדש איז געווען א פארטיגער, נאר ווארטן מיט די חנוכת מיט די פייערונג האט מען געווארט אזויפיל צייט, אזוי וועט מען אויכעט ווארטן כדי צו באצאלן און משלים זיין דעם חודש חשוון. וואס צום אלעם ערשטן האט מען פון דעם סיפור פון דער ערציילונג א גאר וויכטיגע הוראה, אנווייזונג, וויאזוי א איד דארף זיך אויפפירן, ווארום א איד דארף זיך זיין מיט דעם ענין פון לדבקה בדרכיו, אפלערנען זיך פון דער אייבערשטנ'ס דרכים, מה אתה רחום אף מה אני רחום אף אתה רחום, דערציילט אונז דער מדרש אויף וויפיל מען דארף זיין אויסגעהיט פון ניט אנרירן די כבוד אדער די ערווארטונג פון א צווייטן מענטשן, אפילו אזא מין מענטשן וואס מאנט ניט בפה, אפילו אזא מין זאך ווי צייט, ווי חדש חשוון. דערציילט דער מדרש אז דער אייבישטער אליין האט עס גענומען אין אכט, אז וויבאלד ס'איז א זמן וואס דעמאלט האט געקאנט זיין חנוכת בית המקדש, און ער האט עס אפגעהאלטן, באווארנט ער דעם כבוד פון חשוון חודש חשוון, און מאכט דערפון אן ערציילונג און אן אנווייזונג אין תורה, אז מען זאל וויסן זיין און חס ושלום אנצורירן עימיצנ'ס געפיל. אפילו אז ס'ווייזט זיך אויס אז יענער האט ניט קיין געפילן, אדער אז יענעם הארט עס ניט, וכיוצא בזה, דארף מען אבער גיין און טון אין אזא מין אופן ווי דער אייבערשטער האט אנגעוויזן די וועג, אט וואס ער טוט און דאס דערציילט צו אידן. און דערציילט דאס אלס אן אנווייזונג אויף וויפיל ס'דארף זיין אהבת ישראל ביז אין דעם קלענסטן פרט, אפילו אז ס'ווייזט זיך אויס אז א צווייטער איד האט ניט מרגיש געווען, האט ניט געפילט אז מ'האט אים אנגערירט, אדער ער ווייסט ניט דערפון וכיוצא בזה, דארף מען זיין זיכער. אז יעדער ענין וואס א צווייטער קען ערווארטן פון אים א הילף אדער א כבוד, דארף ער זיך משתדל זיין און זי דארף זיך משתדל זיין אויף דאס ממלא זיין, וכל המקדים הרי זה משובח. די צווייטע הוראה וואס דאס איז אויך ניט ווייניגער וויכטיג אז ס'קומט א חדש, ועל דרך זה אז ס'קומט א וואך און אפילו א טאג וואס אז ער קוקט זיך צו מיט עיני בשר ווייזט זיך אים אויס אז ער זעט ניט אז דאס איז עפעס א ספעציעלע צייט, א ספעציעלע וואך, א ספעציעלער טאג, יומין זכאין. זאגט מען אים, אט איז דא א חודש חשוון, וואס אז מען גיט א קוק אין דעם אידישן לוח, געפינט מען ניט דארטן קיין ספעציעלן ענין ווי מען געפינט עס אין חודש תשרי, אפילו ווי מען געפינט עס אין די חדשים שלאחרי זה. איז דאס מער ניט דערפאר וואס מען קומט און מען קוקט מיט פליישיגע אויגן, אז מ'וועט א קוק טאן אין תורה וועט מען זען ווי דערמאנט בנוגע צו חודש חשוון, אז דאס איז א חודש וואס ער איז מסוגל אז אין אים זאל אויפגעבויט ווערן א בית המקדש כוננו ידיך, א בית המקדש וואס ער איז נאך הייליגער. פון דעם בית המקדש וואס האט אויפגעבויט שלמה המלך, און דערפאר איז געווארן דער חודש תשרי מיטן גאנצן שטורעם, על דרך זה דעם בית המקדש השני וואס זיין חנוך איז דאך געווען בחנוכה, ווי ער זאגט אויך אין דעם ילקוט שמעוני, חודש כסלו איז חודש חשוון וואס אז מען קוקט בעיני בשר ווייזט זיך אויס אז ס'איז ניטא קיין אין דער צייט א זאך וואס זאל אויפפאדערן א אידן ער זאל בויען א בית המקדש, זאגט מען אים אז דער אייבערשטער האט דיר געגעבן תורה, וואס גיב א קוק אריין אין תורה וועט עס דיר באלייכטן, וואס דו קענסט אויפטון אין חודש חשוון נאך מערער ווי אין חודש תשרי שלפניו און אפילו מערער ווי אין חודש כסלו שלאחריו.